אין דער משנה האט מען געלערנט השוחט ונמצאת טריפה וכו', אז איינער האט געגנבעט א זאך און ער שעכט עס און ס'איז טריפה. נאך א זאך ווערט דארט דערמאנט השוחט חולין בעזרה, ער האט געגנבעט א בהמה פון חולין, און דער גנב האט עס געשחטן אין דער עזרה, משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ביי א שור באצאלט ער חמישה און ביי שה ארבעה. אמר ליה רב חביבי מחוזנאה לרב אשי, האט רב חביבי געזאגט צו רב אשי'ן, שמע מינה, פון דער משנה, וואס די משנה זאגט, אויב ער האט עס געשחטן חולין בעזרה דארף ער צו באצאלן ד' וה', איז פון דעם א ראיה אינה לשחיטה אלא לבסוף. די וועלכעס ווערט אנגערופן שחיטה, שחיטה הייסט עס ערשט ביי גמר שחיטה, ווען מען שעכט חולין בעזרה איז דער אנפאנג ווען מען שניידט איין, איז נאך נישט קיין שחיטה, ווען ווערט עס שחיטה? שחיטה ווערט עס ביי לבסוף ווען ער שעכט דער רוב סימנים. וויאזוי די ראיה? דאי ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אויב איך וועל זאגן אז שחיטה ווערט עס אנגערופן פון אנפאנג מען שעכט א שטיקל סימן ביז דער ענדע הייסט עס אלץ שחיטה, אויב אזוי כיון דשחט בה פורתא, ווען ער האט געשחטן חולין בעזרה, ער האט נאר געשחטן אביסעלע, אביסל איינגעשניטן, אסרה, איז דאך עס שוין שחיטה, איז דאך שוין דא דער איסור פון חולין שנשחטו בעזרה, ממילא אז ער האט עס שוין גע'אסר'ט, און די חיוב פון ד' וה' ווערט נישט גלייך נאר די חיוב פון ד' וה' ווערט ווען עס ענדיגט זיך די שחיטה, קומט דאך אויס אידך ווען ער טוט דערשעכטן די איבריגע ביז ס'איז רוב, לאו דמריה קא טבח, שעכט ער נישט קיין זאך וואס פון בעל הבית, ער שעכט א זאך וואס איז אסור בהנאה, ווי רש"י האט פריער געזאגט אז ס'גלייך ווי ער האט עס אריינגעווארפן אין פייער קודם שחיטה. דעמאלט באצאלט ער כפל, נישט קיין ד' וה'. אמר ליה רב הונא בריה דרבא, האט רב הונא בריה דרבא געזאגט צו רב חביבי'ן, כי קא מחייב, ווען ווערט דער חיוב ד' וה', אההוא פורתא. אין אמת'ן וועל איך לערנען ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. און אזוי ווי מיר זאגן אז גלייך מתחילה ווערט דער איסור פון חולין בעזרה ווייל ס'הייסט שוין שחיטה, איז דער חיוב ד' וה' ווערט גלייך מתחילתה. אמר ליה רב אשי, האט רב אשי געזאגט צו רב הונא, לא תדחה, זאלסט נישט מדחה זיין דעם תירוץ, וטבחו כולו בעינן וליכא. דער חיוב ביי א גנב פאר דער טביחה איז נישט אויף דעם אנפאנג, נאר ווען ער האט שוין אינגאנצן גע'שחט'ן. דעריבער מוז איך זאגן אז דער תנא פון אונזער משנה האלט, אין לשחיטה אלא לבסוף, אויב אזוי אין אנפאנג האט מען איינגעשניטן א טייל פון סימן, הייסט דאס נאך ניט אז מען האט געשחטן חולין בעזרה, ווייל אין אנפאנג הייסט עס נישט קיין שחיטה. ווען הייסט עס די שחיטה פון חולין בעזרה? ווען ער שעכט די רוב סימנים, און דעמאלט איז דא דער חיוב פון ד' וה'. פרעגט די גמרא, אלא קשיא, עט דאך זיין א קשיא, פון אונזער משנה אויף דעם מאן דאמר וועלכער לערנט ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, עט דאך זיין א קשיא פארוואס אז מען שעכט חולין בעזרה דארף מען באצאלן ד' וה'. אזוי ווי ער האט נאר אביסל געשחטן איז שוין דא דער חיוב פון חולין בעזרה? איז עס שוין געווארן גע'אסר'ט בהנאה, און די איבריגע וואס ער שעכט איז דאך לאו דמריה קא טבח, אויב אזוי פארוואס באצאלט ער ד' וה'? אמר ליה האט ער אים גענטפערט, הכי אמר רב גמדא משמיה דרבא, אזוי האט געזאגט רב גמדא אין נאמען פון רבא'ן, אז דאס וואס שטייט אין די משנה אז שוחט חולין בעזרה איז ער מחויב ד' וה', רעדט זיך כגון ששחט מקצת סימנין בחוץ, א טייל פון די סימנים האט ער געשחטן אויסער דער עזרה, וגמרן בפנים, גמרן מיינט מען די הכשר שחיטה דעם רוב סימן, דאס האט ער געמאכט בפנים, קומט אויס אז אין דעם מאמענט ווען עס ווערט גע'אסר'ט אלס חולין בעזרה, אין דעם זעלבן מאמענט ווערט אויף אים דער חיוב פון ד' וה', טאקע דעמאלט ווען ער שעכט עס אינגאנצן אין דער עזרה איז נישט דא קיין ד' וה', ווייל ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, איז אזוי ווי ער שעכט נאר איין ביסל איז עס שוין אסור בהנאה, און די איבריגע וואס ער שעכט לאו דמריה קא טבח. ווייל די חיוב ד' וה' דארף קומען ערשט ווען ס'ענדיגט זיך די שחיטה, נאר דאס וואס אין די משנה שטייט אז שוחט חולין בעזרה איז מחויב ד' וה', ער האט געשחטן מקצת סימנים בחוץ וגמרו בפנים, איכא דמתני לה אהא, אנדערע האבן געלערנט דיע זאך וואס מיר האבן דא געזאגט א אז סרעדט זיך שוחט מקצת סימנים בחוץ וגמרו בפנים אויף א אנדער זאך. אמר ר' שמעון משום דרבי לוי סבא, ר' שמעון האט געזאגט אין נאמען פון ר' לוי סבא, אינה לשחיטה אלא לבסוף, ער זאגט א דין שחיטה ווערט נאר אנגערופן ביי דעם סוף, בתחילה הייסט נאר מחתך בעלמא, ווי רש"י לערנט, צום א נפקא מינה לגבי קדשים, דער דין איז דאך ביי קדשים אז מען טראכט א מחשבה וואס פסל'ט ביי איינס פון די פיר עבודות, ביי דער שחיטה, אדער ביי קבלת הדם, אדער ביי הולכת הדם, אדער ביי זריקת הדם. ווערט די קרבן גע'פסל'ט. נאר ס'איז דא אין דעם פרטי דינים. דאס הייסט אז די מחשבה פסול איז נאר דווקא ווען ער טוט עס טראכטן בסוף. ווי איז אבער ער האט עס געטראכט בתחילת שחיטה, איז די מחשבה טוט נישט פסל'ן, עס קען זיין מחשבות פסול, ער האט געטראכט חוץ למקומו, ער האט געטראכט ער וועט עס עסן חוץ למקומו, איז דעמאלט איז די דין ווערט די קרבן געפסל'ט, אפילו שפעטער וויל ער עס עסן במקומו, אבער די מחשבה בשעת שחיטה, לויט ר' לוי סבא בשעת גמר שחיטה, איז געוועזן די מחשבה ווערט עס געפסל'ט די קרבן, און אויב מען עסט די קרבן איז מען עובר א לאו, אדער ס'דא א מחשבה חוץ לזמנם, אז ער טראכט א מחשבה מקטיר זיין די פלייש די אימורין חוץ לזמנם. אדער עסן די פלייש חוץ לזמנם, למשל א תודה איז די צייט צו עסן בייטאג און ביינאכט און ער טראכט עס צו עסן מארגן, צו שלמים איז די צייט פון עסן צוויי טאג און א נאכט, דאס הייסט מען איז עס מקריב היינט איז די זמן אכילה היינט און היינט ביינאכט און מארגן זאגן מיר ביי שלמים אז ער טראכט עס צו עסן מער פאר דעם זמן איז דא דער פסול חוץ לזמנו, דעמאלט איז דער פסול איז הארבער ווי די פסול פון חוץ למקומו, אפילו אויב ער וועט עס עסן בזמנו, איז דא אויף דעם קרבן א חיוב כרת, דארטן ביי מחשבות חוץ למקומו, און דא א חיוב נאר א לאו איז מען עובר, און דא איז דא א איסור כרת, אדער עס קען זיין א מחשבה שלא לשמן, אז די בהמה האט באלאנגט צו ראובן און ער האט עס געשחטן לשם שמעון, דא האט שוין אויך פרטי דינים, ביי א פסח און א חטאת שלא לשמן ווערט עס אינגאנצן גע'פסל'טע קרבן, ביי אנדערע קרבנות איז דער דין כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרין. אלא שלא עלו לבעלים בשם חובה, זאגט רבי לוי סבא אז ווען פסל'ט די מחשבה ביי שחיטה נאר ביי די ענדע שחיטה, ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, א שחיטה ווערט אנגערופן גלייך פון אנפאנג, און ממילא די מחשבת חוץ למקומן חוץ לזמנן, מחשבת שלא לשמן, טוט פסל'ען נישט בלויז ביי דער ענדע, בתחילת שחיטה טוט עס אויך פסל'ען. אמר ליה רב חביבי מחוזנאה לרב אשי, האט רב חביבי פון חוזנאה געזאגט צו רב אשי, פריער האבן מיר געלערנט אז רב חביבי מחוזנאה האט געפרעגט רב אשי'ן וועגן אונזער משנה, יעצט זאגן מיר ער האט געפרעגט אויף דער מימרא פון רבי יוחנן, לימא לאמער זאגן קסבר רבי יוחנן, רבי יוחנן האלט חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא, אויב רבי יוחנן האלט אז ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, מוז איך זאגן ער האלט אז חולין שנשחטו בעזרה איז לאו דאורייתא. בוזשע איז, האלט ער אזוי, און אמת אין דעם איז דאך דא א מחלוקת פון תנאים, נאר ס'וועט זיין א קשיא פון רבי יוחנן אויף רבי יוחנן ווי תוספות זאגט, ווייל רבי יוחנן אליין האלט אז חולין שנשחטו בעזרה איז דאורייתא און ער לערנט עס אפ פון א פסוק, פארוואס מוז איך דא זאגן ער האלט חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא? דאי סלקא דעתך דאורייתא, אויב ר' יוחנן זאל לערנען חולין שנשחטו בעזרה איז אסור מדין תורה, פארוואס וויאזוי וועט ר' יוחנן פארענטפערן אונזער משנה וואס ס'שטייט ביי אונז אין דער משנה השוחט חולין בעזרה איז מען מחוייב ד' וה', פארוואס זאל זיין א חיוב פון ד' וה' מכי שחט בה פורתא, אזוי ווי מ'האט אביסל געשחטן אסרה, ווייל די שחיטה הייבט זיך דאך אהן גלייך פון אנפאנג. אידך די אנדערע וואס ער טוט גומר זיין די שחיטה, לאו דמריה קא טבח, די זאך איז שוין געווארן גע'אסר'ט בהנאה,

אויף דעם ביסל איז ער מחויב אזוי ווי דאס איז שחיטה לגבי חולין בעזרה, גלייך אין אנפאנג, ווייל ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, הייסט עס אויך שחיטה לגבי די באצאלן ד' וה'. אמר לו רב אשי, האט רב אשי געזאגט צו רב אחא'ן, לא תדחה זאלסט דאס נישט מדחה זיין, איך האב א ראיה אז ער האלט חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא, ווייל איך קען נישט זאגן אז ער איז מחויב ד' וה' אויף דעם התחלת שחיטה, וטבחו כולו בעינן וליכא, די חיוב פון ד' וה' ווערט פאר דעם גמר שחיטה. אלא קשיא. בלייבט דאך יעצט א קשיא אויף ר' יוחנן, אויב ר' יוחנן לערנט חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא, כ'מוז דאך זאגן ער לערנט אזוי ער האלט דאך אזוי אין קידושין, פארוואס עס שטייט ביי אונז אין דער משנה, שוחט חולין בעזרה איז ער מחויב ד' וה', ער האלט דאך ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אויב אזוי יא, אז מ'שעכט אביסל איז שוין געווארן גע'אסר'ט אלס שוחט חולין בעזרה, און ד' וה' קען שוין נישט קומען, ווייל די איבריגע וואס ער שעכט איז דאך שוין א זאך וואס איז אסור בהנאה לאו דמריה קא טבח. אמר ליה, האט ער אים גענטפערט. הכי אמר רב גמדא משמיה דרבא, אזוי האט געזאגט רב גמדא אין נאמען פון רבא'ן, כי קא מחייב, ווען ווערט דער חיוב פון חולין שנשחטו בעזרה, ווען זאגן מיר אז מען שעכט חולין בעזרה דארף דער גנב באצאלן ד' וה', כגון ששחט מקצת סימנים בחוץ, א טייל האט ער געשאכטן אויסער בעזרה איז נאך נישט געווארן גע'אסר'ט, וגמרן בפנים, און ר'האט עס געשאכטן בפנים,

און וואלט געווען מחויב פון ד' וה', אויב אזוי איז פון דעם א ראיה, זאגט תוספות, אז תקרובת עבודת כוכבים איז אסור בהנאה מדין תורה, ווען נאך זעהט די גמרא זאגט פריער ביי רב מאיר שוחט לעבודה זרה אמאי מחייב כיון דשחט בה פורתא אסרה אידך לאו דמריה קא טבח, און אויב כ'זאל זאגן דער איסור פון תקרובת עכו"ם איז נאר מדרבנן ווערט עס אנגערופן גאנץ גוט אז ס'איז דמריה ווי עס ווייזט אויס די גמרא, אבער תוספות זאגט אבער אז ס'איז נישט קיין ראיה, ס'איז א חילוק, תקרובת עכו"ם, קען זיין איז אויך אסור נאר מדרבנן, דאך ווערט עס אנגערופן לאו דמריה קטבח, ווייל דער איסור פון תקרובת עכו"ם איז מדרבנן אפילו בהנאה אויכעט, איז ער שוין נישט קיין בעל הבית אויף דער זאך. ווי איז אבער אויב איך זאל לערנען חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא, דער איסור איז נאר מדרבנן, איז דער איסור נאר אכילה, אבער בהנאה איז עס נישט אסור, דעריבער ווערט עס שוין אנגערופן דמריה ווייל עס איז מותר בהנאה.
ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף עיין ב, עמוד ב. די משנה, זאגט די משנה, גנב על פי שניים, ס'דא צוויי עדות אז ער האט גע'גנב'עט, וטבח ומכר על פיהם, די זעלבע צוויי עדות וואס זיי זאגן ער האט גע'גנב'עט, זאגן אז ער האט גע'שחט'ן אדער האט עס פארקויפט, ונמצאו זוממין. נאכהער איז מען מזים די עדות, איז דער דין משלמין הכול, דארפן זיי באצאלן, צו די מענטש וועמען זיי האבן געוואלט מחייב זיין דארפן זיי אלעס באצאלן, ווי די גמרא לערנט ווייטער אריין אז מען האט צופריער מזים געווען אויף די טביחה. נאכדעם אויף דער גניבה, זיי האבן געזאגט אז זיי האבן געזען ער האט גע'גנב'עט זונטאג, און זיי האבן געזען דאנערשטאג נאכדעם האט ער גע'שחט'ן, האט מען זיי מזים געווען אויף דאנערשטאג עמנו הייתם אויף דער טביחה, נאכהער האט מען זיי מזים געווען אויף יום ראשון עמנו הייתם, ווייל אויב מען האט פריער זיי מזים געווען אויף דער גניבה, ווערט דאך שוין בטל, די עדות פון טביחה איז אפילו ווען אחרים וועט זיי מזים זיין אויף טביחה וועט זיי נישט דארפן באצאלן. די צווייטע דין, גנב על פי שניים, צוויי עדות זאגן ער האט געגנבעט, וטבח ומכר על פי שניים אחרים, און אנדערע כיתה עדות זאגט עדות ער האט געשחטן אדער ער האט פארקויפט, אלו ואלו נמצאו זוממין. מען האט מזים געווען די ערשטע כיתה וואס זיי זאגן עדות אויף גניבה, און אויך האט מען מזים געווען די אנדערע כיתה וואס זיי זאגן עדות אויף טביחה אדער אויף מכירה, איז דער דין הראשונים משלמין תשלומי כפל, די ערשטע כיתה וואס האבן אים געוואלט מחייב זיין כפל אז מ'איז זיי מזים ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו דארפן זיי באצאלן כפל ואחרונים און די צווייטע כיתה משלמין תשלומי ג' אויב דאס איז געווען א שור איז דארפן זיי באצאלן תשלומי ג' און דא דארף מען אויכעט זאגן אז עס רעדט זיך אז מען האט פריער מזים געווען די צווייטע כיתה די וואס זאגן עדות אויף טביחה, ווייל אויב מ'האט פריער מזים געווען די עדות פון גניבה, ווערט דאך שוין בטל די עדות פון טביחה, ווייל אז ס'נישט דא קיין גניבה איז נישט דא קיין טביחה, קען זיין די בעלים האבן עס אים פארקויפט, און אפילו מ'עט זיי שפעטער מזים זיין אויף די טביחה, דארפן זיי גארנישט ניט באצאלן. א דריטער דין איז. נמצאו אחרונים זוממים, אז מען האט געפינען זוממים נאר די צווייטע כיתה, די וואס זאגן עדות אויף דער טביחה, אבער די עדות פון גניבה האט מען נישט מזים געווען, הוא משלם תשלומי כפל, ער באצאלט כפל, ווייל ס'איז דאך דא עדות אויף דער גניבה, והן משלמין, תשלומי ג'. די צווייטע כיתה זאגט עדות אויב ס'איז א שור תשלומי ג', מ'האט זיי דאך מזים געווען. א פערדע דין איז, אחד מן אחרונים זוממים, מ'האט געפינען זומם, מ'האט מזים געווען נאר איינעם פון די צווייטע כיתה. בטלה עדות שניה, איז בטל די צווייטע עדות, ער דארף באצאלן כפל וועגן דער ערשטע כיתה, אבער ד' וה' דארף נישט באצאלן די צווייטע כיתה, ווייל מען האט דאך נאר מזים געווען איינעם, עדות באצאלן נישט קיין ממון דווקא ווען מען איז אלע מזים. א פיפטע דין, אחד מן הראשונים זוממים, מען האט מזים געווען איינעם פון דער ערשטע כיתה, פון דער ערשטע כיתה וואס איז צוויי זאגן עדות אויף דער גניבה, האט מען איינעם מזים געווען עמנו היית, מיט אונז ביסטו געווען דעם טאג וואס דו זאגסט עדות אז ער האט גע'גנב'עט, איז דער דין, בטלה כל העדות, ווערט בטל די גאנצע עדות, די ערשטע כיתה און די צווייטע כיתה, ער דארף נישט באצאלן און זיי זענען אויך פטור, אפילו מ'האט שפעטער מזים געווען די צווייטע כיתה, די עדות וואס זיי זאגן עדות אויף טביחה אויף מכירה, דארפן זיי נישט באצאלן, ווייל ס'איז שוין פריער געווארן בטל די עדות, שאם אין גניבה, ס'איז דאך נישט דא קיין עדות אויף גניבה, ס'איז דאך געווארן בטל די עדות פון גניבה, אין טביחה ואין מכירה, קען מען נישט מחייב זיין אויף די טביחה און מכירה, אפילו זיי זאגן עדות מיר האבן געזען ער האט געשאכטן א פרעמדנס א שור, מיר ווייסן דאס איז ראובן'ס שור ער האט אים געשאכטן, אפשר האט אים ראובן פארקויפט דעם שור. רש י. משלמין את הכל, ובגמרא מוקי לה, די גמרא לערנט איין כשהוזמו תחילה על הטביחה, מ'האט צו פריער מזים געווען אויף דעם וואס זיי זאגן עדות אויף דער טביחה, דעם טאג פון טביחה האט מען זיי געזאגט עמנו הייתם, ואחרונים משלמין ג' לשור, ווייל ביי א שה באצאלן זיי דאך נאר ב', איז כגון שהוזמו אחרונים תחילה, פריער האט מען מזים געווען די שפעטערדיגע כיתה, דאי עדי גניבה הוזמו תחילה, אויב מ'האט פריער מזים געווען די עדות וואס זאגן עדות אויף דער גניבה, בטלה לה עדות טביחה, ווערט אינגאנצן בטל די עדות פון שחט'ן, דדילמא קען זיין בעלים מכרו לו, דער בעל הבית האט עס אים פארקויפט, וכי מיתזמי, אז מ'איז מזים, אמאי משלמי, פארוואס דארפן זיי באצאלן? ווי איז ווען מען האט געפינען איינעם פון די צווייטע כיתה א מוזם איז בטלה עדות שנייה, די עדות שנייה איז אינגאנצן בטל. והוא משלם כפל משום ראשונים, כפל דארף מען באצאלן צוליב דער ערשטע כיתה זאגן עדות אויף דער גניבה, והן פטורין, די עדים, פון טביחה זענען פטור, דאין עדים משלמין ממון עד שיזומו שניהם, ווען דארפן עדות זוממין באצאלן דווקא מ'איז ביידע מזים, ווי איז מ'האט מזים געווען איינעם פון דער ערשטער כיתה, בטלה כל העדות, ווערט בטל די גאנצע עדות, סיי אויף טביחה סיי אויף מכירה, והוא פטור, ער איז פטור, ס'איז נישטא קיין עדות, והם פטורין, און די עדות, די עדות זוממין זענען אויך פטור, ואפילו חזרו חזרו והוזמו אחרונים אחר כן,

ואהכי לא מחייבי, אויף דעם איז מען נישט מחויב, אלא אעמנו הייתם, ווען זיי זאגן עמנו הייתם שסוף כל סוף איז דאס סותר גופן של עדות, די גאנצע עדות, וכל שכן און אוודאי און אוודאי אם הוזמו שנים הראשונים תחילה, אז מ'האט פריער מזים געווען די צוויי ערשטע, איז אוודאי און אוודאי שעדות שניה בטלה, די צווייטע עדות פון טביחה ומכירה איז בטל, אלא נא, פארוואס כאפט ווידער די משנה אן אז אחד מן הראשונים זוממין, שבזמן שלא הוזם אלא אחד, אויב מען האט נאר מזים געווען איינעם פון דער ערשטער כיתה, בטל שתיהן, ווערט בטל די עדות פון ביידע כיתות, אבל כשהוזמו שניהם, אז מ'האט מזים געווען פריער די עדים פון די גניבה, נאכער די עדים טביחה מכירה, לא בטל עדות ראשונה, די ערשטע עדות ווערט נישט בטל, אלא נאר משלמים כפל, באצאלט דאך די ערשטע כיתה כפל, דא וויל מען דערציילן אז עס ווערט בטל ביידע כיתות, וויאזוי ווערט בטל ביידע כיתות? אויב מ'האט מזים געווען איין עדות פון דער ערשטער כיתה. גמרא, איתמר מיר האבן געלערנט עד זומם, אביי אמר, אביי זאגט, למפרע הוא נפסל. דער עדות האט געזאגט עדות ניסן, מ'האט אים מזים געווען אויף דיע עדות אין חודש אייר, זאגן מיר למפרע הוא נפסל, ער ווערט פסול פון דער שעת הגדה, פון דער צייט ווען ער האט געזאגט דיע עדות, פון חודש ניסן ווערט ער פסול. רבא אמר מכאן ולהבא הוא נפסל, רבא לערנט ער ווערט נאר גע'פסל'ט פון חודש אייר ה' פון דער צייט וואס מען האט אים מזים געווען, דער חילוק פון אביי'ן מיט רבא'ן איז די עדות וואס ער האט עדות געזאגט פון חודש ניסן ביז אייר, לויט אביי'ן למפרע הוא נפסל איז עס פסול עדות, און לויט רבא'ן איז עס כשר עדות. איז די גמרא מפרש אביי אמר למפרע הוא נפסל, אביי זאגט ער ווערט גע'פסל'ט למפרע פון שעת הגדה פון חודש ניסן, ווייל מהאי שעתא דאיסית אין דער צייט וואס ער האט געזאגט עדות הוה ליה רשע איז ער א רשע, והתורה אמרה און די תורה זאגט אל תשת רשע עד. דאס לשון אין פסוק איז על תורשת יתך עם ראש להיות עד חמס, פון דעמאלט אן פון חודש ניסן פון שעת הגדה איז ער שוין א רשע, רבא אמר מכאן ולהבא הוא נפסל, רבא זאגט ער ווערט גע'פסל'ט פון חודש אייר, עד זומם חידוש הוא, דער גאנצער דין פון עד זומם איז א חידוש.

הלכך דעריבער, אין לך בו אלא משעת חידוש ואילך, דעריבער ווערן זיי נאר גע'פסל'ט משעת חידוש, פון דער צייט וואס מ'האט זיי מזים געווען.

פון חודש ניסן ווערט ער גע'פסל'ט מדין תורה, והכא היינו טעמא דרבא, דא אויף ביי דיני ממונות, דאס איז דער טעם פון רבא, פארוואס רבא זאגט אז ער ווערט גע'פסל'ט מכאן ולהבא, משום פסידא דלקוחות, צוליב דעם שאדן פון די וואס האבן געקויפט א פעלד, און די עדות האבן זיך גע'חתמ'ט אויף דעם אז איך וועל זיי פסל'ן פריער, וועט דאך דער לוקח האבן שאדן. און תוספות זאגט, ע"ב עמוד ב', דער לעצטער תוספות, אז אויב דער שטר איז נישט געווארן געוויזן צום בית דין ערשט לאחר הזמה, כאטש דער זמן אין דעם שטר איז פריער פאר דער הזמה, איז רבא מודה איך קוק נישט אויף דעם שטר. ווייל עס קען זיין אז מען האט געשריבן דעם שטר לאחר הזמה, און דעם זמן האט מען געשריבן פריער. דאס וואס שטייט אז ער ווערט נישט גע'פסל'ט למפרע, מיינט מען א שטר וואס דער שטר איז געווארן געזען צו דעם בית דין, איידער מ'האט זיי מזים געווען. קומט דאך יעצט אויס א גרויסע נפקא מינה לויט רבא'ן פון ערשטן לשון צום צווייטן לשון. לויט דעם ערשטן לשון זענען זיי מדין תורה כשר ביז שעת הזמה, לויטן צווייטן לשון זענען זיי מדין תורה פסול משעת הגדה. רבא איז דאך מודה צו אביי, וועט כאפן א נפקא מינה לגבי דיני נפשות. אז אויב פריער האבן זיי עדות געזאגט אויף א מענטש אז ס'קומט אים מיתה, אדער זיי האבן עדות געזאגט עדות צו אסר'ן אשה אבעלה, אדער לגבי גיטין און קידושין, לגבי עדות החודש, לויט דעם ערשטן לשון, גלייב איך זיי, ווייל דעמאלטס זענען זיי דאך געווען כשר'ע, ווייל מכאן ולהבא נפסל, אבער לויט דעם צווייטן לשון פון רבא'ן, לערנט רבא אויכעט למפרע הוא נפסל, זענען זיי פסול לעדות. אויב אזוי וואזשע פרעגט די גמרא מאי בינייהו, וואס איז דער חילוק צווישן די צוויי לשונות פון רבא'ן, ס'איז דאך דא א גרויסע חילוק לגבי דיני נפשות, לגבי אסר'ן א פרוי צו מאן, לגבי גיטין וקידושין. די שאלה מאי בינייהו איז, וואס איז דער חילוק ביי דיני ממונות, ווען כאפט א חילוק פון די ביידע לשונות? די חילוק איז דאסהידו ביה תרי לחד ותרי לחד, צוויי האבן מזים געווען איינעם און די אנדערע נאך צוויי עדות האבן מזים געווען דעם צווייטן, ווי תוספות איז דא מסביר אז דיע וועלכע זענען געווארן מוזם העלפט נישט איינער דעם אנדערן, ווייל אויב איינער העלפט דעם אנדערן איז דאך דער זעלבער דין תרי כמאה, דאס צוויי זאגן אזוי און פיר זאגן אנדערש וואלט עס גארנישט נישט געוועזן, ווייל דא ווי די תורה גלייבט צוויי איז דעם זעלבן כח האבן הונדערט אויכעט, נאר דא רעדט זיך איינער ווייסט נישט אויף די עדות פון זיין חבר, ווייל איינער האט געזען פון דעם פענסטער דער אנדערער האט געזען פון דעם פענסטער. אי נמי, אדער דפסלינהו בגזלנותא אז האבן געפסלט די ערשטע בגזלנותא. זיי האבן געזאגט אז די ערשטע זענען גזלנים. איז דעמאלט אזוי, להך לישנא דאמרת משום חידוש, לויט דעם לשון וואס איך זאג, פארוואס זאגן מיר מכאן ולהבא נפסל וועגן חידוש? ליכא, דא איז דאך נישטא קיין חידוש, דא מצד הדין ווערן זיי גע'פסל'ט פון אנפאנג אן.

א אויסנאם איז זעקס הלכות, וואס דער סימן פון די זעקס הלכות איז יע"ל קג"ם, וואס דארטן איז די הלכה ווי אביי, יע"ל קג"ם, יע"ל, די י' איז יאוש שלא מדעת, די עיין איז דא אונזער הלכה, עד זומם למפרע נפסל, די ל' איז לחי העומד מאליו, מען דארף אוועקשטעלן א לחי ווי עס ענדיגט זיך דער מבוי ווי זי גייט אריין אין רשות הרבים, איז אויב די לחי שטייט פון זיך אליינס צי דאס איז א היכר, און קג"ם איז קידושין שלא נמסרו לביאה, די ג' איז גילוי דעתא בגיטא, די מ' איז מומר אוכל נבלות לתיאבון. ביי די זעקס הלכות וואס זייער סימן איז יע"ל קג"ם בלייבט די הלכה אזוי ווי אביי. רש"י. אין אמת'ן דארף מען פארשטיין די סברה פון אביי וואס אביי זאגט למפרע הוא נפסל, און אויך רבא לויטן צווייטן לשון איז דאך מודה צו אביי אין למפרע הוא נפסל. לכאורה איז דאך רבא גערעכט. חידוש ואין לך בו אלא חידושו איז דער רמב"ן אין חומש אין פרשת עד זומם זאגט אזוי אז די סברה איז איך זאל גלויבן די צווייטע ווען צוויי עדות קריגן זיך אויף די מציאות פון דער זאך צוויי זאגן הרג, צוויי זאגן לא הרג, דעמאלט ווייס איך נישט וועמען צו פאלגן. אבער דא אזוי ווי ס'לשון פון רמב"ן איז נעשה ס'איז גלייך ווי די שפעטערדיגע כיתה זאגט עדות אויף דער ערשטער כיתה שחיללו את השבת, דעמאלט וויל איך גלייבן די ערשטע, לאמיר נאר זען, צוויי קומען צו גיין זיי זאגן צען מענטשן האבן מחלל שבת געווען, וועל איך דא זאגן וואנעט ווייס איך די צוויי זאגן אמת אז זיי האבן מחלל שבת געווען, אפשר זאל איך פאלגן די צען וואס זיי זאגן זיי האבן נישט מחלל שבת געווען? ניין איך קען נישט פאלגן די צען, ווייל די צען זיי זענען א בעל דבר, און א בעל דבר איז נישט באגלייבט, און די זעלבע זאך איז דא אויכעט, די עדים המזימים זאגן דאך גארנישט נישט וועגן די זאך, די זאך קען זיין ס'איז געוועזן, נאר זיי זאגן עדות אויף דעם גוף עדים, עמנו הייתם, זאגן זיי עדות אויף דעם גוף עדים, און אז זיי זאלן דאס אפלייקענען, הייסן זיי א בעל דבר, דעריבער איז שוין גוט די סברא פארוואס איך זאג איך פאלג די שפעטערדיגע.